מיר וועלן היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק י"ט, פרשת ואתחנן, די ערשטע שיחה אין פרשת ואתחנן, עמוד אַכט און דרײַסיק. זייער א געוואלדיגע געשמאקע שיחה, דער רבי ברענגט אראפ א דבר פלא וואס מען געפינט סיי אין רמב"ם און סיי אינעם אלטן רבי'נס שלחן ערוך, און דער רבי זאגט אז מען קען עס לכאורה פארענטפערן בפשטות, אבער לויט דעם ענטפער בפשטות קומט נאך צו נאך צוויי נייע שאלות נאך שווערער ווי דער ענין פון דעם דבר פלא וואס אינגאנצן נישט פארשטענדיג דער ענין דא. נאכדעם וועט דער רבי ברענגען לכאורה א ענטפער אויף דעם, דער רבי וועט עס אויכעט אפשלאגן. גלייך נאכדעם קומט דער חידוש ווי מען קען זאגן אז דער רבי זאגט אז דער דבר פלא אין רמב"ם און אלטן רבי'נס שולחן ערוך, דער רבי קומט ארויס מיט א הפלא'דיגן מיט א חידוש נפלא ביותר

ווערט דערמאנט זייער אסאך וועגן דעם ענין פון לימוד התורה און פון לימוד התורה אליין און פון ללמד את התורה, ווי דער רבי ברענגט אראפ דעם לשון פון דעם פון דער רב סעדיה גאון און דער רמב"ם אין ספר המצוות און ספר החינוך, ווי דער לשון דארט און רש"י ברענגט עס אראפ אויכעט אין פסוק, ווי ס'שטייט אין פסוק אין קאפיטל ד' פסוק י' ואת בניהם ילמדון זאגט רש"י וואס מיינט ילמדון? ילמדון מיינט ילמדון און ער ברענגט אראפ דעם תרגום ילפון פאר זיך אליין און ילמדון איז יאלפון לאחרים איז זעהן מיר אז אין די פרשה איז דא זייער אסאך גערעדט וועגן דעם ענין ווי ושננתם לבניך און ס'איז דא אויכעט ושמתם את דברי ולמדתם אותם את בניכם אין די פרשה איז דא זייער אסאך ענין וועגן דעם ענין פון לערנען תורה זאגט דער רבי אין דער מצוה פון תלמוד תורה זענען דא בכללות צוויי ציוויים א', ללמוד, איז דא דער חיוב כשיכיר, ווי דער לשון איז אין רמב"ם, צו לערנען תורה, איז דא א מצוה צו לערנען תורה, ב', איז דא אויכעט א ציווי ללמדו, ללמד, צו לערנען תורה צו אנדערע, צו לערנען תורה מיט אנדערע, ובפרט אויפן פאטער צו לערנען מיט זיינע זין. געפינט מען אין דעם א דבר פלא, אין דעם ענין וואס מען האט ערשט געזאגט אז עס איז דא צוויי ציוויים אין דעם ענין פון מצוה פון תלמוד תורה, זאגט דער רבי איז דא א דבר פלא ביותר, סיי דער רמב"ם און סיי דער אלטער רבי הויבן אן הלכות תלמוד תורה נישט מיט'ן דין אז מען איז מחויב צו לערנען תורה, נאר מיט'ן דין אז עס איז א חיוב ומצוות עשה מן התורה אויפ'ן אב צו לערנען תורה מיט בנו הקטן. אז מען גיט א קוק אין רמב ם און אלטן רבי'ן שלחן ערוך ווי הייבן זיי אן הלכות תלמוד תורה, נישט אז ס'איז א דין אז מען דארף לערנען תורה, נאר ס'איז א דין אז מען דארף לערנען תורה מיט זיינע מיט די קינדער. און ווי געזאגט פריערט אז אין מצוה פון תלמוד תורה איז דאך דא צוויי ציוויים ללמוד וללמד, ווערט דאך א שאלה דא וואס לכאורה איז עס נישט פארשטאנדיג, צום אלעם ערשטן האט געדארפט שטיין דער חיוב פון לימוד התורה בכלל וואס דאס מיינט עינו לעצמו, און ערשט דערנאך אז ס'איז נישט גענוג דער ללמוד, נאר עס דארף אויך זיין ללמדו לאחרים צו בנו הקטן. און דער רבי ברענגט אראפ אין די הארה, אין הארה צען פון אלטן רבי'ן פון רמב ם און אלטן רבי'ן שולחן ערוך, אז דער לשון איז דארטן אין ביידע ערטער שהוא קודם לבנו, אז טאמער מען דארף לערנען אדער מיט אים אדער מיטן זון איז הוא קודם לבנו. אויב אזוי איז דאך נישט פארשטאנדיג אז די ערשטע זאך האט געדארפט זיין וועגן דעם ענין פון לימוד התורה בכלל פאר זיך, און נאכדעם האט געדארפט זיין צו בנו הקטן. און ווי פאסט דאס אז אין, דער חיוב ללמדו לבנו קטן איז דא ווייל עס איז דא דער חיוב ללמוד תורה, פארוואס איז דא דער ענין פון לערנען מיט א קינד, ווייל ס'איז דא א מצוה צו לערנען תורה, פון דעם קומט ארויס די מצוה אז מ'דארף לערנען מיט א קינד, איז דאך און דא איז דא און דאס איז א ציווי נוסף במצוות תלמוד תורה, אין מצוות תלמוד תורה איז דא א הוספה אויף אלע מצוות פון תורה. און דאס איז א ציווי נוסף במצוות תלמוד תורה לגבי שאר מצוות התורה, וואס ביי זיי איז חינוך הקטנים נאר מדרבנן, דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין הלכות תלמוד תורה אז אין לימוד התורה איז דא א ספעשל הוספה אין לימוד התורה ווען לערנען מיט א קינד איז דא א הוספה אז אלע אנדערע מצוות איז דער ענין פון חינוך הקטנים איז נאר מדרבנן, מה שאין כן ביי לימוד ללמד צו לערנען מיט א קינד מיט זיין קינד זאל ער לערנען תורה איז דאס א ענין פון דאורייתא, ובפרט אז עס קען נישט זיין דער ללמדו אן דעם פריערדיגן ללמוד, און ביז אז די דברי תורה זיינען חדודים בפיך, ווי דער רבי ברענגט אראפ פון אלטן רבי'ן שלחן ערוך, אז מהתורה דארף ער לערנען מיט זיין קינד, און אויב ער קען נישט זאל ער ברענגען נעמען א מלמד, איז לכתחילה הייסט עס אז ער דארף לערנען מיט זיין קינד, אויב ער דארף לערנען מיט זיין קינד מוז דאך זיין פריערט, אויב ער וויל ס'זאל זיין ללמדו מוז דאך זיין פריערט ללמוד. און בפרט ווי ס'שטייט ווי רשי ברענגט אראפ אין היינטיגע פרשה אויך, אין גמרא אין קידושין און אין ספרי אויף דעם פסוק שטייט דארטן שיהיו דברי תורה חדודים בפיך, אז דברי תורה זאל זיין ביי דיר שארף און קלאר, און אז דו זאגסט עפעס זאל נישט זיין זאלסט נישט מגמגם זיין אויף אידיש איז זאלסט עס נישט אי קענסט עס נישט זאגן ע ע ע אז מ'פרעגט דיר עפעס זאל זיין ביי דיר קלאר, ממילא איז דאך דא קודם דער ענין אז ער דארף לערנען פאר זיך און דערנאך לערנען מיט די אנדערע. פארוואס דא קומט אויס אז דער רמב"ם און דער אלטער רבי אין שלחן ערוך הייבן אן מיט הלכות תלמוד תורה אז ס'דא א מצוה צו לערנען מיטן קינד, דערנאכדעם רעדן זיי וועגן לערנען מיט זיך אליין. זאגט דער רבי, בפשטות קען מען עס מסביר זיין אז דאס איז צוליב צוויי טעמים, דער רבי גיבט צוויי טעמים בפשטות וואס מ'קען עס ענטפערן, און ווי געזאגט פריער, דער רבי וועט זאגן אז פון דעם וועט נאך ארויסקומען נאך צוויי שאלות אין דעם ענין. א', איין טעם, וויבאלד עס איז דא א חיוב מצוות עשה מן התורה צו לערנען תורה מיט א קטן, נישט ווי ביי אלע מצוות וואס אין זיי איז מען מן התורה נישט מחויב צו מחנך זיין קטנים, וויבאלד עס איז דא א חיוב ספעשל מצוות עשה, און ס'איז א מצוות עשה מן התורה, אז מיט א קטן וואס ער קומט אן צו חינוך דארף מען מיט אים לערנען תורה, און ס'איז אנדערש ווי אלע מצוות, קומט אויס אז דער לימוד התורה ביי יעדן איינעם מוז זיך אנפאנגען און פאנגט זיך אן אין אמת תורה ווען ער איז נאך א קטן. וויבאלד אז דער חידוש דא איז אז דער ענין פון לערנען מיט א קטן, דער ענין פון חינוך מיט א קטן אויף לערנען תורה איז דאס, איז דאס מן התורה, קומט דאך אויס אז דער גאנצער לימוד התורה ביי יעדן איינעם הייבט זיך אן ווען ער איז א קטן, און ס'איז מן התורה, און דעריבער הויבן זיך אן הלכות תלמוד תורה מיט די דינים וועגן לימוד התורה פון א אידן ווען זיי הייבן זיך אן ביי יעדן ווען איז דאס בקטנותו, דערפאר איז פארשטאנדיג פארוואס דער אלטער רבי און דער רמב"ם הייבן אן די הלכות מיט דעם, לכאורה וואלט מען געקענט אזוי ענטפערן. ב. נאך א טעם פארוואס ס'הייבט זיך אן מיט דעם ענין פון ללמד קטנים, דער ציווי אויף תלמוד תורה איז נכפל פעמים רבות, דאס איז א לשון פון דעם פון דעם רמב"ם און פון דעם חינוך, וואס זיי זאגן נכפל פעמים רבות, און אין אונזער פרשה אין פרשת ואתחנן, אין וואו איז דאס נכפל? סיי דער ציווי ללמוד, ווי ס'שטייט ושמרתם ועשיתם, זאגט רש"י בדברי תורה הכתוב מדבר, ושמרתם איר זאלט לערנען, ועשיתם און איר זאלט טון די מצוות, איז דא זעך דעם ציווי אויף ללמוד, און סיי דער ציווי אויף ללמדו איז זעך דא אין אונזער פרשה, ווי ס'שטייט והודעתם לבניך ולבני בניך, איז זעען מיר אז ס'איז דא נכפל אסאך מאל דער ענין פון די מצוה פון דעם ענין פון לימוד התורה, דער ציווי פון לימוד התורה. אבער דער ציווי העיקרי, וואו איז דא דער ציווי עיקרי אויף לערנען, דער וואס ווערט גערעכנט אין מנין המצוות פון רמב"ם, איז ושיננתם לבניך, ער נעמט דאס פון דעם פסוק ושיננתם לבניך, וואס אויכעט אין אונזער פרשה, אין די פרשה פון שמע, וואס איז כולל ווי דער רמב"ם זאגט דארטן, ללמוד תורה וללמדה. מיט דעם וואס ס'שטייט ושיננתם לבניך, לערנט מען ארויס פון דעם אז מען דארף לערנען תורה און מען דארף מלמד זיין תורה, ושיננתם פאר דיר און לבניך פאר די פאר די קינדער, ללמדו, וויבאלד אז דער מקור עיקרי אויפן חיוב פון לימוד התורה, אויך פון ללמוד, פון וואנט לערנט מען עס ארויס, לויט דעם לויט דעם רמב"ם ווי דער רמב"ם זאגט ושיננתם לבניך, ס'גייט אריין אין דעם ביידע זאכן ללמוד וללמד, איז ווען מ'לערנט עס ארויס פון ושננתם לבניך, וואס מיינט בפשטות, וואס מיינט לבניך בנו הקטן, דעריבער הויבט זיך אן הלכות תלמוד תורה מיטן חיוב על האב צו לערנען תורה מיט בנו הקטן, איז זייער געשמאק פארשטאנדיג לויט די צוויי טעמים וואס דער רבי גיט, דער רבי זאגט בפשטות קען מען עס זייער גוט מסביר זיין, ערשטנס אז דער חיוב מן התורה דאך צו לערנען מיט א קטן איז דאס מן התורה נישט ווי ביי אלע אנדערע מצוות וואס חינוך איז נאר מדרבנן, איז איין זאך וואס איך זעה דערפאר, ווען דארף מען אנהייבן לערנען תורה ווען מ'איז א קטן, דערפאר הייבט אן די הלכות תלמוד תורה וועגן לערנען מיט א קטן. דער צווייטער דער צווייטער טעם וואס דער רבי ברענגט, איז אויכעט זייער געשמאק, וויבאלד אז דער עיקר לערנען פון ארויסלערנען אויף לערנען תורה, אויף דעם ענין פון לימוד פון פון ציווי אויף תלמוד תורה, איז פון דעם פסוק ושננתם לבניך, וואס איז ושננתם לבניך זאגט דער רמב"ם אז ס'איז כולל אין זיך סיי ללמוד תורה און סיי ללמדו, וואס מיינט לבניך, לבניך מיינט לכאורה דאס מיט קליינע קינדער, דעריבער איז פארשטאנדיג פארוואס מען הייבט אן הלכות תלמוד תורה מיט דעם חיוב אז דער טאטע זאל לערנען מיט בנו הקטן. זאגט דער רבי אבער דאס גופא, ווי געזאגט פריערט אז דער רבי פרעגט דאס אפ און ס'ווערט נאך צוויי נייע שווערע שאלות, דאס גופא איז אבער דורש ביאור, אט דאס אליין דארף מען אבער פארשטיין, אט דעם ענטפער דארף מען פארשטיין, פארוואס טאקע איז מצוות תלמוד תורה אויסגעטיילט פון אלע מצוות, פארוואס איז מצוות תלמוד תורה אנדערש ווי אלע מצוות? ווי איז דאס אנדערש פון אלע מצוות דערמיט? א', מיט איין זאך, אז לימוד התורה האט א שייכות מן התורה אויך צו א קטן, עס האט א שייכות צו א קטן אויכעט אז מען דארף מחנך זיין א קטן מן התורה, דארף מען אים מחנך זיין מיט דעם ענין פון תלמוד תורה, פארוואס איז דאס אזוי? און נאכמער, די צווייטע שאלה איז, אז דער חיוב צו לערנען תורה איז נכלל אין דעם ציווי ושננתם לבניך, דארף פארשטיין די ביידע זאכן, פארוואס קומט אויס, פארוואס איז לימוד התורה האט א שייכות צו א קטן מער ווי אלע אנדערע מצוות, די צווייטע שאלה וואס איז ווערט, אז דער חיוב צו לערנען תורה פון וואנט לערן איך ארויס וואנט לערנט ארויס דער רמב"ם אויף דעם חיוב אויף לערנען תורה, לערנט ער עס ארויס פון ושננתם לבניך, פארוואס איז דער לערנען תורה נכלל אין דעם ציווי פון ושננתם לבניך? ב. אות ב. האבן מיר געזאגט פריערט אז דער רבי וועט געבן לכאורה א ענטפער אויף דעם, און דער רבי וועט עס אפשלאגן, און נאכדעם וועט קומען דער חידוש נפלא פון דעם רבין, און ס'וועט ווערן אלץ זייער געשמאק פארשטאנדיג. לכאורה וואלט מען געקענט זאגן בדוחק על כל פנים, אז דער טעם איז כדי ארויסצוברענגען דעם חילוק פון לימוד התורה בעולם הזה לגבי דעם לימוד לעתיד לבוא. פארוואס הייבט מען אן הלכות תלמוד תורה מיט דעם ענין פון א קטן, און דאס וועט פארענטפערן די צוויי שאלות אויכעט, פארוואס איז דער חיוב אויף א קטן אויכעט צו מחנך זיין אין לערנען תורה אנדערש ווי אלע אנדערע מצוות, און די צווייטע שאלה וואס איז געווען, פארוואס לערנט מען ארויס דעם דין פון לערנען תורה פון די פון די ווערטער ושננתם לבניך? זאגט דער רבי, וואלט'ס געקענט מען פארענטפערן אז דער חילוק צווישן דעם לערנען תורה בעולם הזה לגבי דעם לימוד לעתיד לבוא, מובן ופשוט אז ווען אידן יהיו פנויים בתורה וחכמתה ויהיו ישראל חכמים גדולים ומלאה הארץ דעה און תרבה הדעה והחכמה והאמת, די אלע לשונות איז פון דעם רמב"ם אין סוף מלכים און אין הלכות תשובה, זאגט ער דארטן זאלן זיין פנויים בתורה וחכמתה, און ישראל עלן זיין חכמים גדולים, און ס'וועט זיין דער מלאה הארץ דעה, און ס'וועט זיין תרבה הדעה והחכמה והאמת, אזוי שרייבט דער רמב"ם, וועט זיין דער לימוד והבנת התורה במעלה שלא בערך צו איצטער, פון די אלע ווערטער וואס דער רמב"ם זאגט, עט זיין פארשטאנדיג אז דער לערנען תורה עט זיין אינגאנצן אין א אנדער סארט פארשטאנד, אינגאנצן אין א אנדער סארט אופן ווי מען לערנט יעצט. און בלשון חזל, דער רבי ברענגט אראפ פון קהלת רבה, אין קהלת רבה זאגט ער אז די תורה וואס מען לערנט איצטער איז הבל לגבי די תורה וואס מען וועט לערנען לעתיד לבוא ביי משיח. געוואלדיגע ווערטער, אז די תורה וואס מען לערנט יעצט איז הבל אזוי ווי לופט, לגבי די תורה וואס מען וועט לערנען ביי משיח. ממילא וואס קומט ארויס פון דעם ובמילא איז דער כללות לימוד התורה בזמן הזה אפילו פון גדולים נישט מער ווי א לימוד פון א קטן זייער געשמאק לכאורה זאגט דער רבי דאס וואלט געווען א געשמאקער ענטפער אז מען קען ענטפערן אז וויבאלד עס איז זיין די תורה וואס מען לערנט יעצט איז דאס אין א אופן פון ווי דער ווי דער קהלת רבה זאגט אין א אופן פון פון הבל

אז מ'וועט נישט לערנען יעצט וועט מען דאך נישט וויסן ווי משיח העט קומען, דערפאר איז דער גאנצער אנהייב פון הלכות תלמוד תורה מיט אלס הייבט זיך אן מיט דעם ענין פון קטן, ווייל דער גאנצער לערנען יעצט איז אין א אופן פון קטן. אזוי איז עס אויך בנוגע כללות לימוד התורה אין עולם הזה, אז דער איצטיגער לערנען איז א חינוך והכנה צום לימוד התורה לעתיד לבוא, ממילא דארף מען אנהייבן מיט דעם ענין פון קטן, דער גאנצער לערנען יעצט איז אויף א אופן פון קטן. דווקא נאכדעם וואס ס'איז דא תלמודו בידו, ווי די גמרא זאגט אין פסחים אז דא דער לימוד תורה בעולם הזה וועט מען קענען נעמען דעם לימוד התורה בשלימותו פון משיח דער רבי ברענגט אראפ להעיר פון תנחומה וואס ער זאגט אם שמעת בעולם הזה תשמע לעולם הבא

איז ביי אונז אויכעט דער גאנצער ענין וואס מיר לערנען יעצט תורה איז אז מיר זאלן קענען נעמען דעם לימוד התורה בשלימות פון משיח'ן איז יעצט דאך א ענין פון חינוך זענען מיר אזוי ווי קטנים דערפאר לערנט הייבט אן די הלכות מיט א ענין פון קטן און דער רבי פרעגט עס אפ אבער דער ביאור איז נישט מספיק פארוואס ווייל בדוגמא צו הנל די זעלבע דוגמא וואס מיר האבן געגעבן דא געפינט מען אויך ביי קיום שאר המצוות נישט נאר ביי דעם ענין פון תלמוד תורה, מען וויל דאך ארויסברענגען אז דער ענין פון תלמוד תורה האט א מורא'דיגע שייכות צו א קטן, און דערפאר הייבן זיי אן מיט דעם ענין פון הלכות תלמוד תורה וועגן וועגן וועגן מלמד זיין קטנים, אדער מלמד זיין בנו הקטן. אבער זאגט דער רבי מען קען עס נישט זאגן, ווייל דעם ענין וואס מען האט ערשט געגעבן די דוגמא איז דא ביי די שאר מצוות אויכעט, ווי ס'שטייט, דער רבי ברענגט אראפ שטייט אין ספרי שטייט דער לשון אז די מצוות וואס מיר זענען מקיים בעולם הזה זענען ציונים צו די מצוות וואס מ'וועט מקיים זיין לעתיד לבוא ווייל דעמאלט וועט זיין זייער קיום כמצוות רצונך בתכלית השלימות דער ספרי זאגט אז דער אייבישטער האט געזאגט די אידן ווען זיי גייען אין גלות אז זיי זאלן מקיים זיין די מצוות, פארוואס? ווייל די מצוות וואס זענט מקיים יעצט בעולם הזה זענען נאר ציונים, ציונים מיינט ס'איז א סימן אז איר טוט נישט טון און דערנאך העט קומען די גאולה משיח העט קומען וועט איר נישט וויסן וואס צו טון, טוט דאס יעצט ווען משיח העט קומען וועט איר עס קענען טון אויף דעם גרעסטן אופן ווי ס'קען זיין, זעה איך דאך אז דער גאנצער ענין פון מצוות איז דאך אויכעט אזוי ווי תורה, אז דער ענין פון תורה איז אז ס'איז א ענין פון חינוך מ'גרייט זיך צו צו לערנען תורה פון משיח'ן, איז דאך עס ביידע די זעלבע זאך, ווערט דאך די שאלה צוריק, פארוואס דווקא ביי דעם ענין פון תלמוד תורה איז דא דער חיוב אז מען זאל לערנען מיט א קטן, און מען זעט דאך אז ביי די מצוות אויך די זעלבע זאך און דארט איז נישטא דער ענין פון דעם חיוב. דאס הייסט אז אויך קיום המצוות בעולם הזה איז נאר בבחינת קטנות, ווייל איך זאג אז דער אייבישטער זאגט אז די מצוות וואס איר טוט איז נאר ציונים, ס'איז נאר סימנים אויף וואס איר העט טון יעמאלט ווען משיח העט קומען, אויב אזוי, אויב ס'איז נאר קטנות, ס'איז נאר ציונים לגבי קיום המצוות דלעתיד לבוא, און אז דאס איז מהאי טעמא גופא, א חינוך והכנה צו שלימות קיום המצוות, איז דאך עס די זעלבע זאך ווי תורה. אבער פון דעם וואס די מצוות תלמוד תורה דווקא האט א שייכות אויך צו א קטן, און נאך מער, אויך דער ציווי כללי אויף תלמוד תורה ווערט נכלל און אנגעזאגט דורך ושננתם לבניך, מיר זעען דא צוויי זאכן, זעען מיר אבער, מיר זעען ביי תלמוד תורה אז ס'איז אנדערש ווי מצוות, נאר ביי תלמוד תורה זעהן מיר אז ס'האט א שייכות צו א קטן, און אז אז מ'דארף אז מ'הייבט אן די הלכות הייבט מען אן מיט לערנען מיט א קטן פריער, און נאך א זאך אז דער גאנצער ציווי כללי וואס מ'לערנט ארויס אויף לערנען תורה קומט פון ושננתם לבניך, פון לערנען פון דעם פסוק וואס ער זאגט ושננתם לבניך אז מ'זאל דאס לערנען מיט די קינדער, איז מובן אז אין תלמוד תורה איז דא אן ענין מיוחד וואס איז שייך דווקא צו דער מצוה תלמוד תורה, און מען קען נישט ענטפערן וואס מען האט געענטפערט פריערט, ווייל דאס האט א שייכות אויכעט צו מצוות, וויבאלד אז מען זעט ביי תלמוד תורה א זאך וואס מען טרעפט נישט ביי די אנדערע, אז מדאורייסה איז דא א, ביי א תורה איז דא א חיוב אויף צו מחנך זיין א קינד מיט לערנען דעם ענין פון תורה, דעם גאנצן ענין וואס מען לערנט ארויס אויף ללמוד, אויף לערנען אליין, קומט אויכעט, קומט נישט פון פון אנדערע פסוקים, נאר ס'קומט דווקא נישט פונעם פסוק ושמרתם ועשיתם, און נישט והודעתם לבניך ולבני בניך, דווקא פונעם פסוק ושיננתם לבניך, פון דעם לערן איך ארויס אז מען דארף לערנען תורה אליין אויכעט. אות ג' וועט דער רבי געבן דעם דעם ביאור נפלא וואס ווערט אלץ פארשטאנדיג בפשטות. וועט מען דאס פארשטיין בהקדם דעם ביאור החילוק צווישן תורה און מצוות. קודם וועט מען מסביר זיין דעם חילוק פון תורה מיט מצוות, דאן וועט מען פארשטיין פארוואס ביי תורה איז אנדערש און פארוואס דער רמב"ם און דער אלטער רבי הייבן אן דעם שולחן ערוך און דער רמב"ם הייבט אן זיינע הלכות פון תלמוד תורה דווקא מיט דעם ענין פון ללמד אז ללמד אז מען דארף לערנען קודם דערין הייבט ער אן קודם מיט לערנען מיט די קינדער און דערנאכדעם רעדט ער וועגן דערנאכדעם רעדט ער וועגן זיך אליין און לויט דעם וועט אויך ווערן פארשטאנדיג פארוואס פארוואס דער חילוק איז אז ביי תלמוד תורה איז א קטן איז מ'איז מחויב בחינוך אין א קטן אין תלמוד תורה מהתורה אנדערש ווי אלע מצוות וואס איז נאר מדרבנן און אויך וועט מען פארשטיין פארוואס דער גאנצער לימוד וואס מ'לערנט ארויס אויף דעם ענין פון לערנען תורה לערנט מען עס ארויס דווקא פון א פון א פסוק וואס עס שטייט ושיננתם לבניך פון דעם לערנט מען עס ארויס וועט ווערן אלץ זייער געשמאק פארשטאנדיג. מצוות וואס ווערן געטון מיט דברים גשמיים איז עיקר ענינן צו אויפטון אין די דברים ווען מען רעדט וועגן דער רבי גייט מאכן א חילוק פון מצוות ביז תורה מצוות איז געגעבן געווארן אויף וואס מען טוט עס מיט אלץ מיט דברים גשמיים און דער רבי ברענגט אראפ און דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה צוויי און דרײַסיק אז אפילו די מצוות פון חובת הלבבות זאגן אהבה ויראה דאס איז דאך נישט קיין מעשה בפועל וואס מען טוט אן תפילין אדער מען גיט צדקה, דאס איז דאך א מעשה פון חובת הלבבות, זאגט דער רבי ס'איז אויכעט מצוות מעשיות, עס דארף זיין אז מען זאל פילן אין די הארץ, זאל מען פילן די אהבה צו דעם אייבערשטן און די יראה פונעם אייבערשטן, איז ממילא איז מצוות וואס ווערן געטון מיט דברים גשמיים איז עיקר ענינן צו אויפטון אין די דברים, מען דארף אויפטון אין די דבר הגשמי, אין וועלט, ובדוגמת הענין והלשון, ס'איז א דוגמא און א לשון גברא טוט אויף אין. דער חפצא, דער גברא, דער איד, מאכט א שינוי, ער טוט אויף אינעם חפצא, אין די זאך וואס מיט דעם מאכט ער די מצוה. דאס איז דער ענין פון מצוות. וואס איז דער ענין פון מצוות? צו מברר, צו מברר און מזכך זיין דעם דבר גשמי. מען נעמט א פעל פון א בהמה, מען מאכט פון דעם תפילין, מען מאכט מען שרייבט מיט דעם א ספר תורה, עס ווערט די הייליגסטע זאך וואס איז דא. ס'הייסט אז מען נעמט דעם דבר גשמי, אזא נידעריגע זאך ווי א פעל פון א בהמה, און דאס ווערט די הייליגסטע זאך וואס ס'קען זיין. צו דערצו איז דאך אויכעט וואס מען דארף אויכעט מברר זיין און מזכך זיין די כוחות פון נפש הבהמית שלו, ס'הייסט אז מיט דעם וואס די האנט גיט צדקה ווערט די האנט אויסגעלייטערט און אויסגעאיידלט, במילא איז וואס דער ענין פון מצוות צו מברר און מזכך זיין דעם דבר גשמי מיט וועלכן מען איז מקיים די מצוה. און דעריבער אף על פי אז מצוות דארף מען מקיים זיין מיט ביטול, ווי דער לשון הידוע עס דארף זיין הקדמת נעשה, עס איז געווען הקדמת נעשה לנשמע און אזוי דארף זיין אלעמאל, מצוות איז מען מקיים מיט ביטול, נישט ווייל אזוי איז מחייב שכל, איך טו נישט די מצוה ווייל מיין שכל איז מיר מחייב עס צו טון, נאר ווייל אזוי איז דער רצון העליון, ווי מען זאגט אין אלע ברכות וואס מען טוט אויף מצוות אשר קדישנו במצוותיו וציוונו, מיר טוען עס ווייל דער אייבערשטער האט אונז אנגעזאגט, פון דעסטוועגן

איז די עשיה דאס וואס די דאס וואס די לשון חז"ל אז מצוות זיינען מצרף את הבריות איז דאס דארף ארויסרופן ביים מענטשן אז ער זאל אז דער מענטש זאל טראכטן וואס ער טוט אדער ער זאל אינזינען האבן די גרויסקייט פון די מצוה און ער זאל ער זאל ער זאל האבן מחשבות טובות מכוון זיין אלע כוונות בדיעבד איז דאס נישט מעכב וואס דארף זיין דער עיקר פון א מצוה דער עיקר פון א מצוה איז דער ענין פון ביטול און דער ענין פון עשיה דאס איז אלס וועגן מ'רעדט וועגן מצוות. לימוד התורה איז ענינו, מה שאין כן ווען מ'קומט רעדן וועגן לימוד התורה, אז דער מענטש זאל מיט זיין שכל פארשטיין און פאראייניגן זיך מיט'ן מושכל. דער רבי ברענגט אראפ דער רמב"ם מורה נבוכים זאגט אז דער אויפטו פון אז דער אויפטו פון תורה איז און אז דער שכל פון דעם מענטשן ווערט פאראייניגט מיט דעם מושכל, וואס איז דאס? דאס איז דער ענין פון תורה וואס תורה איז חכמתו של הקדוש ברוך הוא. דער רבי איז גייט מסביר זיין דא נאכאמאל צו מדגיש זיין דעם חילוק פון מצוות ביז תורה. אין לימוד התורה געפינען מיר נישט וועלן אויספירן ווי עס ווילט זיך עם, נאר זוכן דעם אמת פון דער השכלה. ווען איינער גייט זיך אוועקזעצן לערנען, דארף ער וויסן אז ער וויל זוכן דעם אמת און נישט ווי ס'קומט אויס ביי עם, און מבטל זיין רצונו בזה, ער מוז מבטל זיין זיין רצון, וואס ביי תורה ווען מען רעדט וועגן תורה, נישט וועגן סתם להבדיל וועגן א וועגן א שכל און א מושכל, וואס ביי תורה איז דאס משיג זיין חכמתו יתברך, ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא, ווען מען לערנט תורה ווערט א יחוד נפלא פון דעם מענטשן פון דעם פון דעם מענטשן מיט דעם אייבערשטן, ווייל דאס איז חכמתו של הקדוש ברוך הוא, און דערפאר איז דער ענין הביטול אן ענין עיקרי, בפרט אין לימוד התורה. אין לימוד התורה איז דער עיקר, איינע פון די עיקרים פונעם ענין פון לימוד התורה, איז דער ענין פון ביטול. וויבאלד חכמתו יתברך איז אינגאנצן העכער פון גדר הנבראים, קען דאס נישט נקלט ווערן ביי א נברא, נאר ווען ער לערנט תורה מיט ביטול. ווען קען א איד לערנען תורה און פארשטיין און האבן די תורה ווי ס'איז? דווקא ווען ער האט אין זיך ביטול. וויבאלד אז ס'רעדט זיך וועגן אזא זאך וואס ס'רעדט זיך וועגן א ענין פון דעם אייבערשטן, א תורה פון דעם אייבערשטן וואס ער איז העכער פון אלע גדרים פון נבראים, ממילא ווי קען א נברא פארשטיין תורה? קען ער פארשטיין תורה נאר מיט א ענין פון ביטול. ווען ער לערנט נאר מיט'ן כח השכל, קען עס אים דערפירן צו זיין א מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. ער האט טאקע חכמה, ווי ס'שטייט אין ווי ס'שטייט אין איכה רבה, יש חכמה בגוים תאמין, יש תורה בגוים אל תאמין, סאו דער האט טאקע חכמה, אויב ער לערנט אויף א אופן נישט מיטן ביטול נאר ווייל ער האט שכל און ער פארשטייט, און ער לערנט תורה ווייל ער פילט אז ער קען פארשטיין און ער האלט אז ער קען פארשטיין, קען ער חס ושלום אנקומען צו זיין א מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, און ער האט טאקע חכמה, ער זאגט טאקע גוטע סברות, אבער עס איז נישט די הלכה פון תורה, עס איז נישט חכמתו יתברך. און דערפאר זאגן חז"ל, דערפאר זאגט, דערפאר זאגט די גמרא אין נדרים, אז עס מוז זיין ברכו בתורה תחילה. אלס א הקדמה ויסוד צו לימוד התורה מוז פריער זיין ברכות התורה, ווי גערעדט פריער אז דער ענין פון לימוד התורה איז דער ענין פון זיין שכל, ער מוז דאס פארשטיין מיט זיין שכל, אבער ער מוז צוגיין צו דעם מיט א ביטול, ווייל אנישט קען ער עס נישט פארשטיין. וואס זאגט די גמרא? די גמרא ברענגט, דער רבי ברענגט א ראי' פון די גמרא, די גמרא זאגט אז אלס א הקדמה ויסוד צו לימוד התורה מוז פריער זיין ברכות התורה, וואס איז מודגש דער ענין פון ונתן לנו את תורתו, די ביידע זאכן, סיי דער אייבערשטער האט עס אונז געגעבן, און ס'איז זיין תורה, איז אויב דו ווילסט דאס פארשטיין, און דאס רופט ארויס ביים לומד דעם ביטול צום נותן התורה, וואס דורך דעם ווערט ער א כלי הראויה צו תורת השם, האבן מיר אוועקגעלייגט א יסוד אז ס'דא א חילוק פון מצוות, און ס'דא א חילוק פון תורה, אין מצוות איז דער ענין פון ביטול וואס ס'דארף זיין דער גאנצער, האט נישט צוטון מיט שכל אינגאנצן, איך טו נישט די מצוה ווייל מיין שכל איז מיר מחייב, איך טו עס נאר איך טו עס נאר ווייל דער אייבישטער האט געהייסן, און דער עיקר איז דא די פעולה, דער טון די מצוה, נישט אזויפיל די כוונה, און לימוד התורה איז אנדערש, לימוד התורה דארף זיין דווקא מיט זיין שכל, אבער ס'דארף זיין אין דעם די ראי' פון ביטול, טאמער ס'וועט נישט זיין דער ענין פון ביטול קען חס ושלום זיין מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, און ס'קען זיין ער האט טאקע חכמה אבער ס'נישט כחכמת התורה. אות ד', כשם ווי ס'מוז זיין די תנועה פון ביטול אלס יסוד והקדמה צו לימוד התורה, יעצט וועט דער רבי צוגעבן נאך א זאך, יעצט האבן מיר געלערנט אז ביי תורה מוז זיין דער ענין פון ברכו בתורה תחילה, אז ער דארף האבן דעם ביטול און ער דארף וויסן אז אז א ביטול צום נותן צום נותן התורה, אז דער הכנה צו לערנען תורה דארף זיין מיט ברכו בתורה תחילה און ס'מוז זיין מיט א ביטול, יעצט וועט דער רבי מחדש זיין אויכעט אז נישט נאר ביים הכנה צום לערנען, נאר ביים לערנען אליין מוז אויכעט זיין דער ענין פון ביטול. כשם ווי ס'מוז זיין די תנועה פון ביטול אלס יסוד והקדמה צו לימוד התורה, וואס דורך דעם ווערט מען א כלי צו תורת השם ווי געזאגט פריערט, אזוי פאדערט זיך אויך די באווארעניש פון ביטול מצד דעם לומד התורה בשעת'ן לימוד גופא, מערער ווי ביי קיום המצוות. ס'פאדערט זיך פון דעם מענטשן וואס גייט לערנען תורה, דארף מען באווארענען אז ס'זאל זיין א ביטול מצד דעם לומד התורה, אפילו בשעת ער לערנט, און דאס אסאך מער ווי ס'דארף זיין ביי קיום המצוות. און דער רבי וועט מסביר זיין וואס דער חילוק. ביי קיום המצוות ווען דער מענטש איז זיי מקיים כדבעי, ווייל אזוי האט דער אויבערשטער אנגעזאגט, כנזכר לעיל, אז ער טוט די מצוות ווייל דער אויבערשטער האט אנגעזאגט מיט ביטול, איז אין זיין טון די מצוה נישט אריינגעמישט זיין אייגענע מציאות, ס'איז נישט שייך ביי א מצוה צו אריינמישן זיין אייגענע מציאות, ער שטייט מלכתחילה אין דער תנועה פון פאלגן דעם אויבערשטנ'ס אנזאג, ס'איז נישטא דא, ס'קען נישט, ס'קען דא נישט זיין קיין פראבלעם, קען דא נישט זיין קיין בעיה אז ער זאל האבן אריינמישן זיך אין דעם, ווייל ער גייט צו צו טון דעם אייבערשטנ'ס מצוה מיט ביטול, ער מאכט דאס ווייל וציוונו, ממילא איז זיין אייגענע מציאות שטערט נישט דא, ממילא ער שטייט מלכתחילה אין דער תנועה פון פאלגן דעם אויבערשטנ'ס אנזאג, ממילא איז דערביי נישט אזוי נויטיג צו באווארענען אז עס מוז זיין די עבודה פון ביטול, איז ביי מצוות איז נישטא דער ענין פון עס מדגיש זיין אזוי שטארק, ווי ס'איז אבער ביי תורה, ביי תורה איז אנדערש. בתורה אבער, וויבאלד ווי געזאגט פריערט ענינה איז דער איחוד פון שכל האדם מיטן מושכל, וואס דאס איז חכמתו יתברך, איך וויל אז דער מענטש זאל לערנען תורה און עס פארשטיין, און ווי געזאגט פריערט אז דאס מוז זיין אין דעם ענין פון אז דער אדם מוז זיין אין ענין פון ביטול ווייל אז נישט איז ער נישט קיין כלי צו פארשטיין דעם אייבערשטנ'ס תורה וואס איז למעלה מכל הגדרות, דאס הייסט אז ווען ער איז מכוון לאמיתתה של תורה איז עס באופן אז די סברה וואס ער ארבעט אויס מיט זיין שכל איז עס כביכול חכמתו יתברך, ווי ווערט דער איחוד פונעם שכל האדם מיט דעם מושכל מיט דעם אייבערשטן, בשעת ער ארבעט אויס מיט זיין שכל א סברה, איז דאס חכמתו יתברך. יעמאלט היות ס'רעדט זיך אז ער דארף דאס אויסארבעטן מיט זיין שכל, דארף מען באווארענען אז אין דעם זאל זיך נישט אריינמישן פניות און שוחד פון זיין אייגענעם שכל און מציאות. איך פאדער דאך פון דיר אז דו זאלסט עס טון מיט דיין אייגענעם שכל, קען זיך דאך אריינמישן דיין שכל, מה שאין כן ביי מצוות נישט, ממילא פון דעם מיינט מען ארויסלערנען אז א נישט נאר ביי די הכנה צו לערנען תורה מוז זיין דער ענין פון ביטול ער זאל זיין א כלי נאר ווען ער לערנט די תורה און ער ניצט זיין מח אויף צו אויף מיט זיין שכל ער זאל קענען פארשטיין און ער זאל מחדש זיין און ער זאל לערנען די סברות און אלס מוז ער אויסארבעטן אז ס'זאל זיין א ענין פון חכמתו יתברך מוז זיין דער ענין פון ביטול ווייל דארטן קען זיך אריינמישן זיינע פניות וואו מישן זיך אריין זיינע פניות? זאגט דער רבי, דער לומד התורה קען אמאל א טעות האבן און מיינען אז ער איז שוין אין דער דרגה אז אים איז נוגע נאר דער ענין פון אמיתתה של תורה, ער קען זיך איינרעדן אז ער האלט שוין ביי א דרגה פון אמיתתה של תורה, און דערפאר ווען אימיצער זאגט אנדערש ווי זיין שכל איז מחייב, ער זיצט מיט נאך איינעם און יענער זאגט אנדערש ווי זיין שכל זאגט, נעמט ער אן אז יענער זאגט היפך התורה. וויבאלד אז ער האלט אז אים איז נוגע נאר דער ענין פון אמיתתה של תורה, ס'איז נישט אים נישט נוגע זיך אליין. און דער רבי ברענגט דעם לשון פון די גמרא זאגט אז אורייתא הוא דקא מרתחא ליה, ס'קאכט אין אים די תורה. אבער דער אמת איז ס'איז נישט אזוי, בעת אז אין דעם אמת'ן, בעת אז אין דער אמת'ן איז דערווייל דרגתו אז אים ארט דאס וואס מ'זאגט היפך פון זיין שכל. בשעת ער זיצט און הערט פון א צווייטן א ענין פון א שכל וואס ער האט דאס דורכגעלערנט, און יענער זאגט אז די סברא איז אינגאנצן א פארקערטע, איז זאגט דער רבי, איז ביי נארמאלע, ביי נארמאלן אופן קען אויסקומען אז ס'ארט אים דאס וואס יענער זאגט היפך פון זיין שכל, און נישט, און ער רופט אים אן אז ער זאגט היפך התורה, ווייל זיין שכל זאגט דאך דער אמת, און יענעמ'ס איז פארקערט. און דער רבי לייגט צו אז ס'קען זיין אז דרגתו איז אז אים ארט על כל פנים אויך דאס וואס מ'זאגט היפך פון זיין שכל, שטענדיג אז ער האלט שוין העכערע דרגות, ארטעמט טאקע וואס יענער זאגט פארקערט, איך ווייס אמת של תורה, אבער פון דעסטוועגן וואס באדערט אים באמת איז דאס וואס יענער זאגט היפך פון זיין שכל. וואס דארף מען וואס טוט מען צו דעם? און דעריבער דארף אויך דער לימוד התורה גופא זיין דורכגענומען מיט א ביטול, נישט נאר די הכנה נאר אויכעט דער לערנען, צו פארהיטן אז די אייגענע מציאות וישות זאל זיך נישט אריינמישן און משחד זיין און מטעה זיין זיין יגיעת השכל אין דעם פארשטיין און מגלה זיין חכמתו יתברך, ס'מוז זיין א ענין פון ביטול, און ווען ס'קומט צו אים א צווייטער און ער זאגט אים עפעס פארקערט פון אים, איז קען זיין דער ענין אויב ער האלט ביי די דרגה קען זיין טאקע אזוי אורייתא דקא מרתחא ליה, אבער למעשה בפועל איז קען מען דאך נישט וויסן, דערפאר דארף מען באווארענען אז ער זאל האבן אין זיך א ביטול אז ס'זאל נישט זיין אז ווען יענער זאגט פארקערט פון אים זאל ער אים זאגן אז דו זאגסט היפך התורה בשעת באמת קוועטשט אים פארוואס ער זאגט היפך פון זיין שכל. איז דא דער ענין פון הכנה צו תורה וואס איז קומט מלמעלה פונעם אייבערשטן וואס איז למעלה מכל הגדרים, מוז זיין אז די הכנה מוז זיין אויף א אופן פון ביטול, און דער לערנען מוז זיין אויף א אופן פון ביטול, אנדערש קען זיין חס ושלום ווי געזאגט פריערט ס'קען אויך זיין ס'קען אויך זיין אז ער זאל עס לערנען אין א אופן פון אין א אופן פון מגלה פנים שלא שלא כהלכה. ממילא דא איז דער יסוד וואס דער רבי האט אוועק געלייגט אז די הכנה צו לערנען תורה און ס'איז אנדערש ווי מצוות, די הכנה פון לערנען תורה מוז זיין מיט ביטול, דער לערנען תורה מוז זיין מיט ביטול, יעצט אין אות ה' עט ווערן פארשטאנדיג. יש לומר אז דאס איז אויך דער ביאור אין די צוויי עניינים הנ"ל. יעצט וועט מען פארשטיין די צוויי זאכן וואס מען האט געפרעגט פריערט אין סעיף א'. א', וואס דער ענין פון לימוד התורה איז דא מהתורה אויך ביי א קטן. די ערשטע שאלה איז געווען, פארוואס איז דער ענין פון לימוד התורה איז ביי א קטן נאר לימוד התורה איז מהתורה אויך ביי חינוך פון א קטן. ב', די צווייטע זאך איז געווען וואס דער ציווי אויף לימוד התורה פון א גדול איז נכלל אינעם ציווי פון ושננתם לבניך. ווי געזאגט פריערט דאס איז געווען די צוויי שאלות, די ערשטע שאלה איז געווען פארוואס דער רמב"ם און דער אלטער רבי הייבן אן די הלכות תלמוד תורה מיט מיט מלמד זיין בנו הקטן און דערנאך וועגן זיך, און הערשט דערנאך איז געווען די צוויי שאלות וואס מען האט הערשט איבערגעחזר'ט נאכאמאל, פארוואס דער לימוד התורה ביי א קטן איז אנדערש אז ס'איז מהתורה דער ענין פון חינוך, און די צווייטע זאך, פארוואס איז דער לימוד התורה פון א גדול נכלל אין ושיננתם לבניך, ווייל אין זיי זאגן, ווייל אין זיי. זאגן זיך ארויס די צוויי ענייני ביטול וואס פאדערן זיך ביי מצוות תלמוד תורה. מ'האט דאך ערשט גערעדט אז ס'איז דא צוויי ענייני ביטול אין אין אין ביי מצוה פון תלמוד תורה, ס'פאדערט זיך דארטן זייער שטארק אז מען קען נישט זיין קיין כלי צו פארשטיין תורה אויב מען גייט נישט צו צו תורה מיט ביטול לכתחילה, ברכו בתורה תחילה אשר נתן לנו את תורתו ונתן לנו את תורתו, צו קענען עס פארשטיין מוז זיין ביטול, און בשעת'ן לערנען אליין וואס ער דארף נוצן זיין שכל קען זיך דאך אריינמישן זיין שכל און אז דער צווייטער זאגט פארקערט פון אים, ווערט ער אויס מענטש און ער זאגט אז ס'איז היפך התורה, ממילא דארף אויכעט זיין דער ענין פון ביטול אז ער זוכט נאר מיט זיין שכל צו פארשטיין דעם אייבערשטנ'ס תורה און מיט דעם ווערט ער מקושר דער שכל מיט'ן מושכל ווערן איין זאך ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא דער איחוד נפלא שאין כמוהו ווען מען לערנט תורה. יעצט וועט דער רבי מסביר זיין וואס איז דער יסוד. דאס וואס לימוד התורה הויבט זיך אן ווען מען איז נאך א קטן,

גלייך משיודע לדבר, ווען משיודע לדבר ווי די גמרא זאגט אין סוכה און דער רמב"ם און אין טור און דער אלטער רבי אין שלחן ערוך ברענגט עס אראפ, משיודע לדבר איז מדגיש אז די התחלה ויסוד פון לימוד התורה איז נישט דער שכל שבתורה, והא ראיה איך זע דאך אז מ'דארף האבן אז דער ענין פון לימוד התורה איז ביי א קטן זעט מען אז אינגאנצן זעט מען אז ביי די מצוה פון תלמוד תורה איז ביי א קטן אנדערש ווי אלע אנדערע מצוות, וואס זעט מען פון דעם? אז ס'גלייך משיודע לדבר, איז מדגיש אז די התחלה ויסוד פון לימוד התורה איז נישט דער שכל שבתורה, מ'האט דאך געזאגט פריער אז מ'רעדט פאר דעם גיל פון קטנות ווען ער האט שוין א שייכות צו הבנה והשגה, יעמאלט דארף מען שוין, ווען איז דאס משיודע לדבר? ווען א קינד הייבט אן רעדן האט ער שוין א שכל וואס ער קען פארשטיין? איז מדגיש אז די התחלה ויסוד פון לימוד התורה איז נישט דער שכל שבתורה, וואס איז דאס? וואס דארף זיין? דער ממעיט ומקטין עצמו. ער דארף זיך מאכן ווייניגער און מאכן קליין דער ביטול צום נושן התורה וואס איז למעלה מטעם ודעת, דערפאר איז משיודע לדבר, דארף מען שוין אנהייבן לערנען מיטן קינד, דארף מען אנהייבן לערנען מיט אים תורה. וואס דער ענין הביטול איז נישט אפהענגיג פון גדלות ושכל, נאר ער איז פאראן ביי יעדערן, אט דער ענין פון ביטול וואס א איד האט, און דערפאר דארף מען אנהייבן לערנען מיט אים גלייך אפילו פאר ער האט נאך שכל, איז דאס קומט נישט פון גדלות, עס קומט נישט ווען מען ווערט גרויס יעמאלט קען מען האבן דעם ענין פון ביטול, נאר עס פאראן ביי יעדערן, אפילו ביי א תינוק, משיודע לדבר, איז דאס מצד נשמתו, ווי דער רבי ברענגט אראפ אין ליקוטי שיחות אין חלק ד', אז פון דעם זעט מען אויכעט אז וואס הייבט מען אן לערנען מיט קינדער, הייבט מען אן לערנען תורה ציוה לנו משה, מוהרא ש קהילת יעקב האבן מיר ביידע זאכן דארט, מיר האבן א תורה ציוה לנו משה, ער פארשטייט נאך גארנישט, ער האט נאר אנגעהויבן צו רעדן, גלייך דארף מען לערנען אז וואס? דארף מען לערנען אז תורה, ווען ער איז נאך אן שכל, ווען דער שכל איז נאך נישטא, דער ענין וואס דארף זיין דער ענין פון ממעיט עצמו ומקטין עצמו, יעמאלט איז דער ענין פון לערנען תורה, און ס'ענדיגט זיך דארט מיט מורשה, מורשה מיינט אז מצד נשמתו האט עס יעדער איד אפילו א קליין קינד. דאס איז איין פרט, און דער צווייטער פרט, דאס וואס אויך דער ציווי אויף לימוד, דאס איז איין פרט, פארוואס מען הייבט אן מיט לערנען, לערנען דווקא מיט א קטן, דער צווייטער פרט, פארוואס ס'ווערט ארויסגעלערנט פון ושננתם לבניך דער ענין אויף לימוד התורה ביי א גדול, דאס וואס אויך דער ציווי אויף לימוד התורה פון א גדול ווערט נכלל אינעם ציווי פון ושננתם לבניך, לערנט אז אויך בעת דעם לימוד גופא, פריער האט ער געווען דער ענין וואס מען לערנט ארויס פון דעם ענין פון דעם ענין פון ממית ומקטין עצמו, אז מען הייבט אן אז מען הייבט אן אים זאגן תורה ציווה לנו משה אפילו פאר ער פארשטייט, דאס איז די הכנה צום לערנען, דערנאכדעם ווען מען קומט ווען דו לערנסט שוין ווען דו ווערסט גרויס און דו לערנסט, ממילא זאלסטו וויסן אז אויך בעת דעם לימוד גופא ווען מען איז אין דעם אריינגעטון מיט'ן כח השכל, ווי דער לימוד פון א גדול מיט הבנה והשגה דארף זיין דער ביטול ווי פון א קטן. זייער גוט פארשטאנדיג דער יסוד וואס דער רבי האט אוועקגעלייגט אז ביי לערנען תורה מוז זיין דער ענין פון די צוויי זאכן, עס דארף זיין דער ביטול פון די הכנה צו לערנען תורה, עס דארף זיין דער ביטול ווען ער לערנט תורה אז זיין שכל מוז ער ניצן, אבער ער מוז עס ניצן אין א אופן פון ביטול צום נותן התורה, דערפאר איז פארשטאנדיגער זייער גוט די ביידע זאכן, פארשטאנדיג, ערשטנס פארשטאנדיג פארוואס דער אלטער רבי און רמב ם הייבן אן מיט לערנען וועגן א קטן, און דער הסבר איז זייער פשוט, דער הסבר איז וויבאלד אז ביי א קטן איז דא דער ענין פון לימוד התורה מער דער ענין פון חינוך, לערנען מיט אים תורה מער, תורה איז וויבאלד אז מען רעדט דער ענין פון הכנה צו תורה דארף דאך זיין אויף א ענין פון ביטול, נישט מיט שכל, דערפאר אן ווי מיט א קינד. די צווייטע זאך פארוואס מען לערנט ארויס דעם גאנצן ענין פון ושננתם לבניך לערנט מען ארויס אויף א גדול אויך, פארוואס איז נישט דא קיין אנדער פסוק דווקא ושננתם לבניך, אז אפילו ווען דו האלטסט שוין ביים לערנען זאלסטו זיין ווי לבניך, זאלסט זיין ווי א קינד, זאל זיין דער ענין פון ער לערנט טאקע מיט הבנה והשגה, ס'מוז זיין הבנה והשגה, ער מוז לערנען מיט פארשטאנד, אנישט איז דאס נישט געלערנט, אבער פון דעסטוועגן ס'מוז זיין דער ביטול פון א קטן, ממש געשמאק צוגעשטעלט לויט די צוויי יסודות, איז פארשטאנדיג ערשט אלע זאכן פון דעם רמב ם און ס'פארשטאנדיג די אלע די אלע ענינים. יעצט וועט דער רבי מחבר זיין דאס מיט דעם ענין פון פרקי אבות, אות ו', ווי גערעדט שוין מערערע מאל, ברענגט זיך אין ליקוטי שיחות אין חלק ז' און אין חלק י ז, אז וויבאלד א יעדער ענין, יעדער ענין אין די וועלט, ובפרט זיכער אז אין תורה, איז בהשגחה פרטית ובדיוק, איז פארשטאנדיג אז עס איז דא א תוכנ'דיגע שייכות צווישן דער פרשת השבוע און דעם פרק אין אבות וואס מען זאגט, און מען לערנט אינעם באטרעפנדן שבת אז ס'קומט א פרשה, און אין יענע פרשה לערנט מען א פרק אין פרקי אבות, מוז מען טרעפן עפעס א תוכנ'דיגע שייכות צווישן דעם פרשת השבוע מיט דעם מיט דעם פרק. פון די שבתות צווישן פסח און שבועות, סיי אין די פרקים פרקי אבות וואס מען לערנט צווישן פסח און שבועות, און על דרך זה אין די זומער'דיגע שבתות בכלל, לויט'ן מנהג צו זאגן פרקי אבות כל שבתות הקיץ, ווי דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין סידור אז מען פירט זיך אז מען זאגט פרקי אבות א גאנצן זומער, לכתחילה שטייט אז מען זאל זאגן פרקי אבות פון פסח ביז שבועות, ס'איז דא זעקס וואכן זאגט מען די זעקס פרקים יעדן שבת א אנדער פרק, דער אלטער רבי שרייבט אין סידור אז אז אז אז מען זאגט פרקי אבות ביז ראש השנה, עס קומט אויס אז מען זאגט נאך דריי מאל

ובענינינו דארף מען טרעפן וואס איז די שייכות פון דעם ענין וואס מען האט ערשט געזאגט וועגן דעם ענין אז ס'דא צוויי ענינים אין אין אז ס'דא צוויי הוראות אין לערנען תורה די הוראה אויף ביטול אויף הכנה צו לערנען תורה און ס'דא די הוראה אויף דעם ביטול בשעת'ן לערנען און לויט דעם איז געווארן פארשטאנדיק דער רמבם מיט'ן אלטן רבי'ן אין שולחן ערוך וואס איז פארשטאנדיק פארוואס די תורה לערנט אונז דעם ענין אז ביי א קטן איז טאקע אנדערש אז ביי אים איז דער ענין פון חינוך לתלמוד תורה איז מדאורייתא אנדערש ווי ביי אלע אנדערע מצוות, און אויכעט פארוואס מען לערנט ארויס אז א גדול דארף לערנען פון ושננתם לבניך, ווייל מען רעדט דא וועגן דעם ענין פון דעם ענין פון א פון פון אז א אז א קטן איז אויכעט מן התורה אז ער דארף לערנען, ווייל ביי א קטן ווען מען הייבט אן לערנען מיט אים איז דאך דער ענין פון משיכול לדבר, מען רעדט נישט וועגן שכל דא, מען רעדט דא וועגן ענין פון ביטול, און די צווייטע זאך פארוואס מען לערנט ארויס וועגן א וועגן וועגן א וועגן א גדול פארוואס לערנט ארויס פון ושננתם לבניך אז בשעת'ן לערנען דארף אויכעט זיין דער ענין פון ביטול נישט נאר די הכנה צום לערנען נאר דער לערנען אויכעט ובענינינו וועט מען טרעפן א מורא'דיגן געשמאקן שייכות פונעם פרקי אבות דעם פרק צו די פרשה מיט דעם גאנצן הסבר וואס מען האט פריער געגעבן ובענינינו און וויבאלד אז עס זענען דא דעות בפוסקים דער רבי ברענגט אראפ דעם רמא און דער רמא זאגט אז ווען עס קומט אויס ערב תשעה באב בשבת איז אין אומרים פרקי אבות, און אין דעם יאר וואס דער רבי האט גערעדט די שיחה אין תשל"ז איז געווען שבת ערב תשעה באב, און אין תשל"ח ווען מען האט געדרוקט די שיחה ווי עס איז ארויסגעגאנגען אין א ליקוט און דערנאך דאס אריינגעגאנגען אין ליקוטי שיחות חלק י"ט איז געווען שבת תשעה באב, איז דער רמא זאגט אז בשבת אין אומרים פרקי אבות, און דער מגן אברהם שרייבט דארטן וכן הוא המנהג בכמה מקומות. איז ממילא איז לויט דעם לויט די שיטה פון דעם רמא איז קומט דאך אויס אז אז שבת דברים האט מען נישט געלערנט איז ואתחנן וועט מען לערנען פרק ג' איז דאך זאגט דער רבי אין די הערה אבל ראה ט"ז און סידור יעבץ אין דינים בין המצרים ומאמר מרדכי אז דער מנהג צריך עיון ותמוה און ער ברענגט אראפ פון שדי חמד, און אז וואס אז מען זאגט יא, פארוואס? ווייל בענין פון אז מען דארף אכטונג געבן, אונזער מנהג איז אז לזהר מאוד מכל עניני חשש אבילות בפרהסיא בשבת, איז אז מען זאגט נישט פרקי אבות בשבת קומט אויס אז ס'איז א ענין פון אבילות בפרהסיא. און דער רבי לייגט צו נאך געשמאק, ואולי יש לדייק פונעם לשון פונעם אלטן רבי'ן ווי ער שרייבט אין סידור, דער אלטער רבי שרייבט נישט דארטן אז מען זאגט שבתות אז די שבתות הקיץ זאגט מען פרק, דער אלטער רבי איז מדגיש כל שבתות הקיץ, ווייזט אויס פון אלטן רעבן אז מען זאגט אויכעט אפילו שבת תשעה באב אדער שבת ערב תשעה באב. ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, וועט מען מבאר זיין דא לויט איין דעה, לויט דער דעה אז מען זאגט יא פרקי אבות, דער רבי גייט מבאר זיין אז מען זאגט יא פרקי אבות אין דעם שבת, ממילא קומט דאך אויס אז שבת ואתחנן איז פרק ד', וועט דער רבי מחבר זיין פרק ד' צו די פרשה פון ואתחנן. נאר צו מוסיף זיין אז אין תשמ"א ביים פארברענגען האט דער רבי איז אויסגעקומען אז משנה אחרונה איז אז מען זאגט טאקע נישט פרקי אבות ווען ס'קומט אויס שבת ערב תשעה באב. ובפרט, דער רבי לייגט צו זייער געשמאק אז וויבאלד אז אחכה לו מיט א תשוקה גדולה בכל יום שיבוא, איך ווארט יעדן טאג בכל יום שיבוא משיח ויהפכו ימים אלה ליום טוב, איז ביז בסמיכות ממש צום שבת תשעה באב איז דאס כולל אחכה מיט א תשוקה גדולה אז לכל הדעות וועט מען זאגן דעמאלס פרקי אבות, ממילא איז לויט דעם ווי די תשוקה גדולה וואס מען האט איז ביז ביז ס'קומט שבת האלט מען אין איין לערנען דעם פרק דעם פרק ג', ממילא קומט אויס אז דעם שבת דעם קומענדיגן שבת איז פרק ד'. סאו דער רבי זאגט בענינינו וועט מען ערשט טרעפן דעם חיבור פון די פרקי אבות פרק ד' מיט אונזער פרשה מיט דעם גאנצן חידוש וואס מ'האט מחדש געווען אין דעם ענין פון הלכות תלמוד תורה. נוסף אויף דער כללית'דיגער שייכות צווישן פרשת ואתחנן און פרק רביעי פון אבות וואס מ'זאגט על פי הנ"ל אויך דעם יאר אין שבת פרשת ואתחנן וואס אין זיי ביידע געפינט מען א ריבוי ענינים וועגן תלמוד תורה, דער רבי זאגט אז נוסף אויף דעם וואס איך געפין א ריבוי עניינים וועגן תלמוד תורה, א צאל פון די ציוויים אויף תלמוד תורה שטייען אין פרשת ואתחנן, ווי געזאגט פריערט שטייט אין פרשת ואתחנן ושמרתם ועשיתם, וואס הייסט דאס? בדברי תורה, מען דארף לערנען תורה, בדברי תורה הכתוב מדבר, אויף לערנען תורה און מקיים זיין מצוות, שטייט אין היינטיגע פרשה אויכעט והודעתם לבניך ולבני בניך, גייט אויף תורה, שטייט אין היינטיגע פרשה אין פרשת קריאת שמע אין פרשת שמע שטייט ושננתם לבניך, נאך פון דעם לערנט מען ארויס דעם גאנצן ענין פון לערנען תורה ווי געזאגט פריערט. ממילא איז דא א ריבוי עניינים וועגן תלמוד תורה, א צאל פון די ציוויים אויף תלמוד תורה שטייען אין פרשת ואתחנן, און אויך כמה וכמה משניות פון דעם פרק אנטהאלטן הוראות בשייכות צו לימוד התורה. איז נוסף אויף דעם וואס מען געפינט סיי אין פרשת ואתחנן און סיי אין פרק ד' אין פרקי אבות ענינים א ריבוי ענינים וועגן תלמוד תורה, זאגט דער רבי געפינט מען אויך אין צוויי משניות פון דעם פרק א הוראה והדגשה מיוחדת בנוגע די צוויי עניני ביטול הנ"ל וואס פאדערן זיך ביי תלמוד תורה, מען געפינט געוואלדיג מיר געפינען אין פרק ד' אין פרקי אבות צוויי משניות און די ביידע משניות רעדן וועגן דעם ענין וואס דער רבי האט מחדש געווען דא אז ס'דארף זיין דער ענין פון ביטול צוויי מאל, איין ביטול דארף זיין ווען די הכנה צו תורה, און עס דארף זיין א ביטול ווען מען לערנט שוין תורה. אות ז', משנה כ', די משנה כ' אין פרקי אבות אין פרק ד', הלומד תורה ילד למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר חדש. הלומד תורה זקן למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר מחוק. איינער לערנט תורה מיט א קינד, צו וואס איז ער גלייך? אזוי ווי ער לערנט, אזוי ווי אזוי ווי איינער וואס ס'שרייבט מיט טינט אויף א נייעם פאפיר, ס'שרייבט זיך זייער גרינג, ס'שרייבט זיך זייער שיין, ס'האלט זיך זייער גוט און מ'קען עס ליינען זייער גוט. איינער וואס לערנט תורה מיט א זקן, מיט אן עלטערן, צו וואס איז ער גלייך? צו טינט וואס מ'שרייבט אויף א פאפיר וואס מ'האט שוין געמעקט און געמעקט, און נאכן מעקן שרייבט זיך נישט אזוי גרינג, ס'שרייבט זיך נישט אזוי קלאר, און ס'האלט זיך נישט אזוי גוט, ס'איז שווער צו ליינען פון דעם. וואס לכאורה זאגט דער רבי, די משנה איז דאך נישט גלאטיג. ס'איז פארשטאנדיג די הוראה פון ערשטן פאל, הלומד תורה ילד וכו'. וואס איז דער ערשטער פאל איז זייער פארשטאנדיג, ס'איז מזרז א אידן וועגן דער וויכטיגקייט צו לערנען תורה אין דער קינדער אין דער קינדהייט און יוגנט, און נישט צו אפלעגן דאס ביז ער ווערט א זקן. איז אין די ערשטע האלבע משנה איז זייער געשמאק, דער די משנה קומט דא מעורר זיין און מזרז זיין א אידן אז ער זאל לערנען תורה ווען ער איז נאך יונג, ווארט נישט ווען דו'סט ווערן אלט. פארוואס ווייל ס'איז אזוי ווי איינער וואס שרייבט אויף א נייעם א נייעם פאפיר. וואס דארף אבער די משנה מדגיש זיין די ווארענונג פון צווייטן פאל והלומד תורה זקן למה הוא דומה כו'? איז דען די משנה אויסן צו זאגן אז דער וואס האט נישט געלערנט תורה מאיזה סיבה שתהיה ביז ער איז געווארן א זקן דארף ער זיך מייאש זיין חס ושלום פון מצליח זיין אין לימוד התורה? אויף וואס אויף וואס פעלט עס אויס? ס'איז גענוג אז איך גיב דיר דעם עידוד מיט דעם חיזוק, מיט דעם זירוז, אז זאלסט געדענקען אז דו לערנסט מיט א קינד איז אזוי ווי דיו כתובה על נייר חדש. וואס דארף מען זאגן די צווייטע? וואס גיט עס צו? זאגט דער רבי דער ביאור אין דעם, על פי הנל, לויט ווי אוועקגעלייגט דעם יסוד, אז ס'דארף זיין דער ענין פון צוויי מאל ביטול, וועט מען זייער געשמאק פארשטיין. איז דער פירוש אין הלומד תורה ילד אויך אז ער לערנט תורה מיט ביטול. פשוט מיינט הלומד תורה ילד ער לערנט מיט א קינד, הלומד תורה ילד ער לערנט תורה ווי א קינד, ער לערנט תורה מיט א ביטול, ער איז זיך מקטין ומבטל ווי א ילד, דאס וואס מיינט הלומד תורה ילד, וואס דווקא אויף דעם אופן ווערט תורה נקלט ביי אים, ווי ווערט דאס ווי די דיו כתובה על נייר חדש. אבער ווען דער לימוד התורה איז נאר מיט זיין חכמה ושכל, ווי ס'שטייט, הלומד תורה זקן, וואס איז זקן? זה שקנה חכמה, שטייט אין תורת כהנים אין רש"י אין פרשת קדושים, זקן מיינט זה שקנה חכמה, ווי לערנט ער? אן ביטול, קען תורה, תורת השם, ביי אים נישט נקלט ווערן כדבעי זעהן מיר פון די משנה אויך דאס דער ענין וואס עס שטייט הלומד תורה ילד און דערנאך שטייט דער הלומד תורה זקן קומט אונז זאגן פונקט די זעלבע זאך וואס מיר האבן געלערנט דא און לויט דעם ווערט פארשטאנדיג פארוואס ער גיבט דא דעם צווייטן האלבע משנה וואס לכאורה וואס גיבט דאס צו איז געווען גענוג ווען ער זאגט הלומד תורה ילד איז כאפ אריין און לערן א זירוז אז מען זאל לערנען זאגט דער רבי ניין ער קומט אונז לערנען הלומד תורה ילד אז איינער לערנט תורה ווי א ילד, ער לערנט מיט א ענין פון ביטול און קטנות און ער איז זיך מבטל ווי א ילד, יעמאלט איז דאס דיו כתובה על נייר חדש. וויאזוי אבער ווען דו גייסט לערנען און דו לערנסט אין א אופן פון לימוד התורה מיט דיין חכמה, מיט זיין שכל, ווי ס'שטייט זקן, וואס מיינט זקן? זקן איז זה שקנה חכמה, יעמאלט קען תורה תורת השם נישט נקלט ווערן ווי ס'דארף צו זיין ביי אים. דאס איז איין משנה, אות ח' איז די צווייטע משנה, משנה י"ט, שטייט אין שטייט אין משנה י"ט, שמואל הקטן אומר, בנפול אויבך אל תשמח ובכשלו אל יגל לבך, פן יראה השם ורע בעיניו, והשיב מעליו אפו, איז באוואוסט די שאלה, שמואל הקטן זאגט אז ווען דו זעסט אז דיין פיינט איז געפאלן, זאלסט זיך נישט פרייען, און ווען דו זעסט אז ער איז נכשל געווארן אין עפעס, זאלסט זיך נישט, זאל דיין הארץ זיך נישט פרייען מיט דעם, פארוואס? ווייל טאמער דער אייבישטער וועט זען אז דו פרייסט זיך מיט דעם, עט עס זיין שלעכט ביי דעם אייבערשטנ'ס אויגן, און עט אראפנעמען פון אים זיין, אראפנעמען פון אים זיין כעס. ווייל ער איז דאך געפאלן, זאגסט דאך בנפול, עט דער אייבישטער אראפנעמען פון אים זיין כעס. איז באוואוסט די שאלה, וואס איז דא דער חידוש פון שמואל הקטן? פרקי אבות איז מילתא דחסידותא, וואס קומט מיר שמואל שמואל הקטן דא דערציילן? בנפול אויבך וכו' איז א פסוק אין משלי. וואס איז ער מיר דא מחדש מיט דעם? איז מסביר דער מחזור ויטרי, מחזור ויטרי אויף פרקי אבות, דער רבי זאגט ס'ברענגט זיך אראפ אין מדרש שמואל, זאגט אז דער פסוק רעדט וועגן א מלחמה בעסק העולם, ער איז מסביר זייער געשמאק ער ענפערט די שאלה אז דאס וואס ס'שטייט אין פסוק אין משלי רעדט מען בנפול אויבך וואס געהאט מיט איינעם א פראבלעם אין אין גשמיות'דיגע זאכן אין געלט זאכן און דו האסט געזען אז יענער איז געפאלן און געזען אז יענער איז איז געשטרויכלט געווארן נכשל געווארן זאגט זאגט דער פסוק זאלסט זיך נישט פרייען דאס איז דער פסוק, אבער שמואל הקטן איז מחדש אז אויך ביי מלחמתו של תורה, נישט נאר ביי מלחמות אין גשמיות'דיגע עניינים, בעסק העולם, צווישן צוויי תלמידי חכמים שנתרוצצו זה עם זה בדבר הלכה, זיי האבן זיך געקריגט און זיי האבן זיך געשריגן איינער אויפן אנדערן בדבר הלכה, און איינער האט דעם צווייטן מנצח געווען, דארף דער מנצח וויסן אז בנפול אויבך, אל תשמח. מיט ניצחון אויפן אויף דעם צווייטן זאלסט זיך נישט פרייען מיט דעם וואס דו האסט אים געוואונען האסט אים מנצח געווען אין אין הלכה ועל דרך תפילת רבי נחוניא בן הקנה ולא יכשלו חברי בדבר הלכה ואשמח בהם די גמרא זאגט אין ברכות אז רבי נחוניא בן הקנה האט געלערנט ווען ער פלעג אריינגיין לערנען האט ער געזאגט ולא יכשלו חברי בדבר הלכה און איך זאל זיך פרייען אין זיי ממילא איז לכאורה איז פארשטאנדיג אז וואס דער מחזור ויטרי זאגט אז דער פסוק רעדט וועגן א מלחמה בעסק העולם און שמואל הקטן איז מחדש דערפאר ברענגט ער עס אראפ ממש דעם פסוק ווי ס'שטייט אין אין אין משלי דערפאר ברענגט ער עס אראפ צו אונז לערנען אז אפילו ווען ס'רעדט זיך וועגן א ניצחון אין עניינים פון תורה זאלסט זיך אויך נישט פרייען אויף אים פרעגט דער רבי וואס איז אנדערש מלחמתו של תורה וואס דא וואלט מען געקענט מיינען אז עס אז עס מעג יע זיין שמחת בנפול אויבך און דערפאר דארף שמואל הקטן באווארענען קעגן דעם דער רבי פרעגט א געשמאקע געוואלדיגע קשיא, וואס איז אנדערש מלחמתו של תורה? ווי עס שטייט אין פסוק אז בנפול אויבך אל תשמח, מיינט עס אויף אלץ, סיי בעסק העולם און סיי ווען לערנען, איינער זיצט און לערנט מיט א צווייטן און זיי קריגן זיך און עס רוצה צו זיי מזה בדבר הלכה, סוף האט איינער געוואונען, איז פארשטאנדיג אליין אז מען טאר זיך נישט פרייען. וואס איז וואס איז דא שמואל וואס איז שמואל הקטן דא מוסיף? נאר דער ענין איז, וויבאלד ער האט מנצח געווען א צווייטן אין א דבר הלכה, איז עס דאך זיין נצחון,

סאו ממילא וואלט דאך געקענט זיין, לכאורה קען דאך זיין, דער רבי האט געפרעגט ווי קען זיין אז ס'זאל זיין א שמחה, מען טאר דאך נישט, אז ס'טאר נישט זיין קיין שמחה בנפול אויבך, רעדט זיך אויס אויף דעם אויכעט, זאגט דער רבי ווייל ווען ער געווינט יענעם אין דבר ה, ווען ער געווינט יענעם אין גשמיות, ער האט מיט אים א מחלוקת א מלחמה אין עפעס אין געלט זאכן, איז קען זיין בנפול אויבך איז תשמח, זאגט דער פסוק אל תשמח, מה שאין כן, מה שאין כן ביי תורה, וואלט איך געוואלט מיינען וויבאלד אז ס'איז דאך נישט זיין נצחון, ס'איז א נצחון פאר תורה, אז ער האט א תורה האט געוואונען, זאגט אבער שמואל הקטן בנפול אויבך אל תשמח, ווען אים וואלט געווען נוגע מער נישט ווי אמיתתו של תורה, וואלט זיך אין זיין שמחה נישט אנהערן אז דאס איז בנפול אויבך. אויב דו פרייסט זיך אז די תורה האט געוואונען, ס'איז נישט דיין ניצחון, נישט דיין שכל איז דער ניצחון אויף תורה, וואלט דאך נישט געווען קיין בנפול אויבך אז ער האט דעם צווייטן מנצח געווען, נאר בלויז דער ענין חיובי אז ס'איז נתברר געווארן אן ענין אין תורה. ממילא אויב דערפאר דארף מען עס אנזאגן דארף מען אנזאגן אז וואס אז בשעת ס'רעדט זיך אפילו וועגן א ענין פון תורה זאלסטו וויסן אז ס'טאר נישט זיין קיין בנפול אויבך טאר נישט זיין ס'דארף זיין נאר דער ענין חיובי וואס ארויסגעקומען א ענין פון תורה נאך א ענין ווען ער וואלט געהאלטן ביי דער אמת'ער צוגעטראגנקייט צו מגלה זיין חכמתו יתברך וואלט ביי אים בכלל נישט געווען קיין הכרח צו אננעמען אז ס'איז א פאל פון נפול אויבך ווארום עס איז דאך אלו ואלו דברי אלקים חיים, דער רבי זאגט נאך טיפער, אויב ער וואלט געהאלטן טאקע ביים אמת'ן צוגעטראגנקייט צו תורה, און ער האט מגלה געווען חכמתו, און צום סוף זענען געקומען צו א מסקנא אז ער האט געוואונען יענעם, איז דאס נישט קיין נפול אויבך, פארוואס? ווייל ס'איז דאך באוואוסט אז אלו ואלו איז דברי אלקים חיים, ממילא איז דאך יענעמ'ס סברה בלייבט דאך א סברה אויכעט אין תורה, די הלכה בלייבט ווי דיר אבער די סברה איז דאך ווי אים. די הלכה למעשה קען נישט זיין ווי ביידע דעות, עס קען נישט זיין הלכה למעשה ווי ביידע, ווייל אין פועל קען מען זיך פירן נאר ווי איין דעה, אבער ביידע דעות זענען אויסגעהאלטן מצד דברי אלוקים חיים, און וויבאלד אז אפילו נאכן פסק הלכה בלייבט די צווייטע דעה אן ענין פון תורה, איז אויף דער דעה ניט שייך צו זאָגן, בנפֿול, און אויך ניט, אויבֿך. ס'איז ניט שייך צו זאָגן, יענער בלײַבט, זײַן סבֿרה בלײַבט דאָך אויך תּורה, ממילא איז דאָס נישט קיין בנפֿול, און ס'איז נישט קיין אויבֿך, ס'איז נישט דײַן סײַ, ס'איז נישט דײַן פֿײַנט. און היות אַז אין זײַן שׂימחה ווערט דערהערט, אַז ס'איז בנפֿול אויבֿך, איז אַ סימן, אַז אין דעם איז אַרײַנגעמישט אַ הרגש פֿון דידן נצח, ער, ער האָט מנצח געווען דעם צווייטן. יעצט איז פארשטאנדיג פארוואס שמואל הקטן קומט און באווארנט אונז, בנפול אויבך, אויב דו לערנסט תורה און האסט געהאט א ויכוח מיט איינעם און דו פילסט אז ס'איז בנפול אויבך, איז אל תשמח, און דערפאר זאגט שמואל הקטן, וואס ווערט אזוי גערופן, אינטערעסאנט, א ווער זאגט דאס? שמואל הקטן, פארוואס ווערט ער אנגערופן, פארוואס ווערט ער אנגערופן אזוי? ווי די גמרא זאגט, לפי, דער רבי ברענגט אראפ פון ירושלמי, לפי שהוא מקטין עצמו, דערפאר האט מען אים גערופן שמואל הקטן, וואס קומט שמואל הקטן אונז לערנען? אז לימוד התורה מוז זיין מיט א ביטול, און לויט דעם העט אויכעט ווערן פארשטאנדיג וואס די משנה'ס שטייען איינע לעבן די אנדערע, קודם קומט שמואל הקטן, דאן קומט די המשך פון די משנה, הלומד תורה ילד, ביידע קומען די זעלבע זאך, שמואל הקטן זאגט אים אז דו ווילסט לערנען תורה, דארפסט זיין מקטין עצמו, לימוד התורה מוז זיין מיט א ביטול, אזוי אז בנפול אויבך, אל תשמח, אים איז נאר נוגע צו דערגיין צום אמת פון תורה. זעהן מיר אז אין די צוויי משנה'ס רעדט זיך די זעלבע ענין פון דעם ענין אז תורה מוז ווערן געלערנט אין דעם ענין פון אין דעם אופן פון ביטול, און נישט נאר דאס נאר די שייכות פון איין משנה צו די צווייטע ווערט זייער געשמאק, ערשטנס קומט שמואל הקטן און זאגט לפי שהוא ער ווערט אנגערופן לפי שהוא מקטין את עצמו, זאגט ער זאלסט געדענקען אז חס ושלום בנפול אויבך קען נישט זיין קיין תשמח נאר דו דארפסט זיך ס'איז נישט דו וואס האט דאס געוואונען נאר די תורה האט געוואונען, און די צווייטע משנה איז הלומד תורה ילד אז מען דארף לערנען תורה ילד ווי א ילד מען דארף לערנען מיט א ביטול אות ט' עס קען דאך אבער זיין די טענה לכאורה קען דאך האבן א טענה אמת טאקע אז אויך די דעה פון אויבך קען זיין אויסגעהאלטן מצד דברי אלקים חיים און איז דערפאר אן ענין בתורה אבער יענער האט דאך געוואלט ארויסברענגען זיין דעה אין א פסק להלכה למעשה איך פארשטיי ביז יעצט וואס דו האסט מיר געזאגט זייער געשמאק, אבער ס'איז טאקע ביידע דברי אלקים חיים, אבער ווי געזאגט פריער די הלכה ווי ביידן קען נישט זיין, יענער האט דאך געוואלט ארויסברענגען לויט זיין הסבר האט ער געוואלט ארויסברענגען די הלכה, אויב אזוי האט געוואלט ארויסברענגען די הלכה, הלכה למעשה, און אין דעם מאכט ער דאך א טעות, עס איז בפירוש נישט אזוי, די הלכה בלייבט דאך נאר ווי מיר, במילא איז עס דאך יע אן ענין פון בנפול אויבך. איז לכאורה דאך נישט פארשטאנדיג, היינט פארוואס זאל מען ביי אים מאנען ער זאל ביי זיך פועל זיין דעם ענין פון אל תשמח, און נאך מער, ער זאל עס נישט מרגיש זיין אלס נפל אויבך, נישט ער זאל זיין תשמח אז ער האט געוואונען, און ער טאר נישט טראכטן אז נפל אויבך, בשעת איך זע אז יענער האט געוואלט פסק'נען א הלכה נישט ווי ס'דארף צו זיין און די הלכה בלייבט ווי איך האב געזאגט, און פונדעסטוועגן זאל איך נישט זיך פרייען און נישט עס אנרופן נפל אויבך. אויף דעם איז שמואל הקטן ממשיך, שמואל הקטן איז ממשיך אין דער אין דער אין דעם צווייטן חלק פון די משנה, לויט דעם וועט ווערן דאס אויך פארשטאנדיק. שמואל הנביא זאגט בנפול אויבך אל תשמח, און ער איז ממשיך מיט דעם וואס ער זאגט פן יראה השם ורע בעיניו והשיב מעליו אפו, עס קען זיין אז דאס וואס זיין חבר האט נישט מכוון געווען להלכה, איז עס נישט מצד א חיסרון אין זיין שכל וכיוצא בזה, עס איז נישט ווייל דיין שכל איז העכער און ער און זיינע איז נישט גוט, נאר וואס איז דאס? עס איז אלס אן עונש, עס איז א עונש מלמעלה, פון וואנט איז דאס? א עונש מצד אפו של מעלה, דערפאר איז ער נישט זוכה צו מכוון זיין להלכה, ממילא האט דאך עס נישט צו טון צו דיין שכל ווייל דו האסט פארשטאנען בעסער, יענער האט האט האט א ענין וואס א עונש, במילא טאר מען נישט זיין בשמחה בנפול אויבך, פון דעם וואס עס איז דורכגעפירט געווארן און דורך אים אן עונש פון אויבערשטן אויף יענעם, טאר נישט זיין קיין שמחה, די שמחה דארף זיין נאר פון דעם וואס ס'איז נתברר געווארן די הלכה לאמיתתה, מיט דעם וואס דו האסט מיט יענעם געלערנט, און יענער האט געוואלט פסק'ענען די הלכה נישט ווי ס'דארף צו זיין. און דו האסט געפסקנט ווי ס'דארף צו זיין, ווילסטו זיך פרייען מיט דעם? פארוואס, מיט וואס ווילסט זיך פרייען? מיט דעם וואס דער אייבישטער וואס דו האסט ארויסגעברענגט, דורך דעם איז דורכגעפירט געווארן דער ענין וואס דער אייבישטער האט אים מעניש געווען? דאס טאר נישט זיין. די שמחה דארף זיין נאר מיט איין זאך, ס'דארף זיין א שמחה וואס די הלכה איז נתברר געווארן לאמיתתה. ואדרבה, דערפאר קומט שמואל הקטן און איז ממשיך, אויב ביי אים וועט זיין שמחה בנפול אויבך, אויב ס'וועט זיין אז ס'וועט זיין ביי אים יא זיין ביי אים די שמחה, איז רעכט אז דערמיט וועט ער גורם זיין דעם והשיב מעליו אפו, מיט דעם פארשטייט מען אויך דעם המשך וואס שמואל הקטן זאגט אז אז וואס וועט זיין זאגט ער פן יראה השם ורע בעיניו, זיין שלעכט אין דעם אייבערשטנ'ס אויגן וואס דו פרייסט זיך מיט דעם וואס יענער איז דורכגעפאלן, מיט דעם וואס דו האסט זיך מיט אים געקאכט קומט אויס אז דו האסט אים געמאכט אז אז דער אייבישטער זאל אים מעניש זיין יעמאלט אויף דעם וואס ער האט געטון. זאגט ער והשיב מעליו אפו, וואס וועט זיין? דער אויבישטער וועט כביכול אפקערן אפו פון זיין חבר, און וועט דאס ברענגען חס ושלום אויף אים. דער רבי ברענגט זיך אפ פון רלב"ג, מצודת דוד, און אבן עזרא טייטשן אזוי, אין פסוק שטייט דאך נאר והשיב מעליו אפו, זאגן זיי אז דער אויבישטער וועט כביכול אפקערן אפו פון זיין חבר אויף אים, אויב אזוי וועט עס טאן זיין דער ענין פון בנפול אויבך, עס דארף זיין אל תשמח. און דורך דער אריינטראכטן זיך אין דעם וועט ער פועל'ן ביי זיך אז נישט נאר וועט ביי אים נישט זיין קיין שמחה בנפול אויבך, אז ער וועט אריינטראכטן זיך אין דעם וואס שמואל הקטן זאגט און בכלל די אלע זאכן וואס מען האט גערעדט דא וועגן לערנען דעם ענין פון הכנה צו תורה ביטול און דעם לערנען תורה מוז זיין מיט דעם ענין פון ביטול, וואס וועט זיין פון דעם? וועט נישט זיין קיין בנפול אויבך, נאר אדרבה ביי אים וועט מקויים ווערן דער היפך דערפון, אז אינם זזים משם. ווי די גמרא זאגט אין קידושין ואינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה און נאך מער כמאמר חז"ל די גמרא זאגט אין יבמות ביי בית הלל און בית שמאי חיבה ורעות נוהגים זה בזה לקיים מה שנאמר האמת והשלום אהבו